א חתונה אין תל אביב. כ'האב געפילט ווי ווער קוקט מיך נאך. שוין עטליכע מאל ווער האט זיך אומגעקערט, פארלאפן דעם וועג און מיר אריינגעבליקט אין פנים. פון מאל צו מאל איז ער געבליבן הינטערשטעליג און איך האב געמיינט איך בין שוין פטור פון אים. אבער ער איז באלד ווידער אויסגעוואקסן לעבן מיר. כ'בין צעטומלט געווארן און די פיס האבן זיך מיר אנגעהויבן צו פלאנטערן. וואס וויל ער פון מיר? אמת, אין תל אביב האט מען זיך געקענט אנטרעפן אויף באקאנטע, אויף חברים וואס מען האט שוין נישט געזען יארן, מען האט געמיינט אז זיי זענען שוין מער אויף דער וועלט נישט דא, און פלוצים האט מען זיי אנגעטראפן פנים אל פנים. אבער דער פארשוין, אנשטאט צוגיין צו מיר, האלט מיר אין איין נאכקריכן. דאס ביסטו, הערץ?

וואס איז, דו דערקענסט מיך נישט? כ'בין שוין אזוי אלט געווארן אז מען קען מיך נישט דערקענען? אז איך האב דיר דערזען, האב איך באלד געוואוסט ווער דו ביסט. דו האסט נישט קיין גוטן טביעת עין, הערץ, דו ביסט דאך עפעס א שרייבער. פארוואס זענט איר באלד נישט צוגעקומען? האב איך נישט געוואוסט צי איך זאל אים יערצן צי דוצן. ביסט מיר נאכגעגאנגען, איך האב ניט פארשטאנען וואס דאס באטייט. האב נישט קיין פאריבל, נאר איך קען זיך אלץ נישט דערמאנען ווער דו ביסט, כ'דערקען נאר אז דו ביסט א רעדעמער. נו, קוק זיך איין בעסער אין מיין פנים, האט ער זיך נאנט צוגערוקט צו מיר, כ'בין בערל חיים דעם בלעכער'ס זון, אין ישראל רופט מען מיר דוב. דו דארפסט געדענקען בערל חיימ'ס, דו האסט זיך געליבט אין מיין געשוועסטער קינד אין מינדלען, א שיין מיידל געווען. איך האב זיך דערפרייט וואס כ'האב אים סוף כל סוף דערקענט און געהאט א טענה צו זיך אליין פארוואס כ'האב באלד נישט געוואוסט ווער ער איז, ווי האב איך געקענט פארגעסן די מאזאליעדיגע פארהארטעוועטע הענט פון בערלען, דעם געדיכטן טשופרינע זיינעם וואס שוין היינט היפשלעך גרוי אבער איז נאך אלץ אזוי פארקאלטנט ווי אמאל. זיין קוטשמע האר האט געהאט א שם אין רעדעם, פונקט אזוי ווי זיינע מאזאליעדיגע הענט. ער איז אפשר ניט געווען אזא גרויסער גיבור, נאר זיינע הענט זיינען געווען ווי האמערס. טאמער האט מען זיך געוועט ווער עס וועט ביי וועמען לייגן די האנט, איז ער אלעמאל ארויס דער זיגער. פארשטייט זיך, מיין האנט האט ער איינס און צוויי אוועקגעלייגט. וואו איז מינדל? האב איך געפרעגט און באלד חרטה געהאט אויף מיין פרעגן, ווארום כ'האב נישט געוואוסט צי זי לעבט. איך בין געווען פארליבט אין איר, כ'בין נאך געווען א יונגל, און דאס איז געווען מיין ערשטע ליבע. זי איז אין דער מלחמה אוועק קיין רוסלאנד מיט איר מאן און קינדער, און מער האב איך ניט געהערט פון איר.

ביים לערנען, ביים גיין שפאצירן, און אפילו בשעתן דאוונען. כאטש איך האב געוואוסט אז ס'איז א זינד. איך פלעג אלעמאל זיך דרייען לעבן זייער הויז. אז כ'האב געהערט ווי זייער טיר האט זיך געעפנט און ס'האבן זיך באוויזן אירע לאקן, האט מיך אנגענומען די גרויסע בענקשאפט. איך בין נישט געווען דרייסט מיט איר זיך צו באגעגענען אויג אויף אויג, האב איך אויסגעזוכט כלערליי תירוצים, אז נאך אימעץ אנדערש זאל זיין דערביי, דעמאלט בין איך געקומען צו זיי אין שטוב אריין פארצולייענען פאר איר און אירע חבר'טעס אידישע ביכער. כאטש זי איז געווען א בלעכערס א טאכטער און איך בין ארויסגעקומען פון א יחסניש בעל-הבתישער היים, האב איך דערויף נישט געקוקט. כ'האב שוין אנגעהערט צו די פועלי-ציון, דערפאר האב איך זיך געפילט דערהויבן דערפון וואס איך האב זיך פארליבט אין א בלעכערס טאכטער. פון דעסטוועגן האב איך כסדר געדענקט אין מיין יחוס. כ'האב דאס אריינגערעכנט אין חשבון און געטראכט אז מינדל דארף זיין צופרידן וואס זי געפעלט מיר אזוי שטארק. וואס איז געווארן מיט מינדל'ס חבר'טע? ווי האט מען זי גערופן? כ'דערמאן זיך בלויז דעם צונעמען, באגאטש. דאכט זיך אז פייגעלע באגאטש. האב איך זיך אנגערופן צו בערלען. ס'איז געווען זייער געראטן. ביידע חבר'טעס האבן געהאט א שם אין שטאט צוליב זייער ווילן זיך צו לערנען. פייגע באגאטש'ס פאטער איז געווען א טרעגער. פארוואס האט מען אים גערופן באגאטש? גלויב מיר אז דו ווייסט נישט האט זיך א שמייכל צעגאסן אין אלע קנייטשעלעך פון בערל'ס פנים. דו ביסט פריער אוועק פון דערהיים פון וואנען זאלסטו וויסן? דאס געדענקסטו אוודאי אז לייבעלע באגאטש האט זיך שטענדיג געהאלטן גרויס. טאקע א טרעגער, אבער משה גרויס. צו זיין קאמפ האט מען נישט געקענט צוקומען. איינמאל האט זיך לייבעלען געדארפט ארויסכאפן אז עס וועט נאך קומען דער טאג ווען ער וועט זיין שטיין רייך, א גרויסער באגאטש. רעדים האט מער נישט געדארפט און ער איז געבליבן ביי דעם צונעמען זיין גאנץ לעבן. האסט פארגעסן צו ענטפערן וואס מיט פייגען איז געווארן, אפשר דארף איך גארנישט פרעגן?

פֿײגעלע האָט פֿאַר דער מלחמה חתונה געהאַט, זי האָט געהאַט אַ סך קינדערלעך. װען דער דײַטש האָט געטריבן די ייִדן איבערן סאַן צו פֿאָניען, האָט מען זי געזען צװישן זײ. װאָס מיט איר און די קינדער איז שפּעטער געװאָרן, װײס קײנער נישט. אײן טאָכטער לעבט אין ישׂראל, טאַקע זי װױנט מיטן זײדן. װוּ גײסטו? האָב איך פּלוצלונג געפֿרעגט בערלען. דו דאַרפֿסט ערגעץ גײן, אָדער דו גײסט זיך אַ ביסל איבער? האָסט צײַט זיך אַרומצודרײען אין סאַמע מיטן טאָג? כ'וויל טאקע וויסן אלץ וועגן רעדים, אבער כ'וויל נישט פארנעמען דיין צייט. וואס טוסטע בערל? פון וואנען נעמסטע חיונה? איך בין א בלעכער, פונקט ווי אין רעדים. כ'וואוין אין גבעתיים. איך האב א שיינעם שיכון. מיין ווייב און קינדער זענען אומעקומען אין לאגער ביי היטלערן. כ'האב אין ישראל נאכאמאל חתונה געהאט מיט אן אלמנה פון לאנצוט.

דו ביסט דאך א היגער און קענסט בעסער די פלעצער פון מיר, אבער בתנאי אז דו האסט צייט. מיר זענען דורכגעגאנגען שדרת רוטשילד און זיך אריינגעדרייט אין אלענבי. אויף אלענבי איז געווען א געדראנג פון מענטשן וואס זענען געגאנגען איינקויפן און בעת מעשה זיך אפגעשטעלט באקוקן די שוי פענסטער. ס'איז געווען א שיינער סוף זומערדיגער טאג און גילדענע פעדעמלעך זון האבן געציטערט אין בלויען חלל, אבער ס'איז נישט געווען הייס. פון דעסטוועגן האבן זיך מענטשן געשטופט ביי די געוועלבלעך מיט גאזוז און מיץ, קינדער האבן געקויפט גלידה און נאשווארג, ביי די צייטונגס קיאסקן האבן די פארבייגייער געכאפט א קוק אין די קעפלעך מיט די נייעסן. איך האב זיך היינט גענומען חופש, האט בערל מיך אנגענומען ביין ארעם, כדי ער זאל מיך נישט פארלירן. כ'בין געקומען קיין תל אביב ווייל איך האב דא אסאך צו טון, כ'האב דיר נישט געוואלט אלץ דערציילן, אבער מיר וועלן האבן בקרוב א חתונה פון צוויי רעדעמער קינדער. א חתונה פון רעדעמער אין ישראל, אין אונזער מדינה, און דו פון אויסטראליע וועסט אויך זיין אויף דער חתונה. ווען כ'קען, וואלט איך פארבעטן די רעדעמער פון אנדערע מדינות, אויף צו פיקעניש היטלער'ן וואס פוילט אין דער ערד. ווער האט חתונה? האב איך אים איבערגעהאקט, פון וואס פאר א קינדער רעדסטו? דו מאלסט עס אזוי שיין ווי א גאנצע פאעט. כ'וועל דיר באלד זאגן. אבער קודם כל וויל איך דיר דערציילן ווער ס'וועט אלץ אנפירן מיט דער חתונה. געדענקסט דאך אוודאי דעם אלטן רעדעמער מארשעליק, יענקעלע סימעקעלעס? זיין זון איז דא אין ישראל, און ער נאך בעסער פונעם טאטן. ער קען פרייליך מאכן א וועלט.

איינגעשפארט, מען קען אים פון ארט נישט רירן. אויך לייבעלע באגאטש איז פונקט אזא עקשן ווי יואל דער מאדזשער. א שטאלצער פארך, האבן זיך ביידע זיידעס איינגעשפארט אז זיי ווילן נישט דעם שידוך. וואס איז די מעשה? א פארוואס ווילן זיי נישט דעם שידוך? דו ביסט אויך עפעס א שרייבער דארפסטו פארשטיין. כ'געדענק אז נאך אין רעדים האסטו שוין געפרובט צו שרייבן. פארוואס פארשטייסטו ניט? יחוס.

כ'גלייב מיר נישט אז אין ישראל זאל מען זיך נאך שפילן אין אזעלכע שמאנצעס, דער בחור מיטן מיידל האבן זיך ליב, זיי געפעלן זיך, דאס איז דער עיקר. אין דבר, צו זיי געפעלן זיך. דא איז נאך פארהאן אן אנדער סיבה וואס די צוויי זקנים ווילן נישט צולאזן די קינדער זאלן חתונה האבן. מונדעק יואל דעם מאדזשערס איז א לאנגע צייט ארומגעגאנגען מיט פייגען. פארשטייט זיך אז דער פאטער האט געפייערט געגן דעם. אבער מונדעק איז געווען א צעלאזענער בחור, האט ער דעם טאטן געהערט ווי דעם קאטער. דאס האט זיך אזוי לאנג געשלעפט ביז ס'איז מונדעקן אונטערגעקומען א מיידל מיט א גרעסערער פעטיקייט, האט ער געלאזט פייגעלען, זי האט עס איבערגעקרענקט, נישט געקענט קומען צו זיך. מיר זענען צוגעקומען צו א קאפעהויז און בערל האט מיך פארבעטן אינעווייניג מיר האבן זיך אוועקגעזעצט פון פארנט ביי א טישל. ס'איז צוגעקומען א קעלנערקע מיט א גרין פארטעכל און גרינעם טשעפ אויפן קאפ. זי האט אפגעווישט דאס טישל מיט א שטשירקע און געפרעגט וואס מיר וועלן באשטעלן. וואס ווילסטו טרינקען, הערץ? האט מיך בערל געפרעגט. ווילסט א קאפי הפוך? כ'וועל באשטעלן צוויי קאוועס מיט עוגות, מיר האבן גוטע קאווע אין ישראל. פאר מיר אן אוגוסט האב איך געזאגט און ממשיך געווען דעם שמועס. בערל כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. פייגע האט דאך חתונה געהאט, זי האט געהאט קינדער, אז איין טאכטער וואוינט מיט דעם זיידן האסטו מיר אליין דערציילט. זי האט חתונה געהאט מיט אן אנדערן. נאר מונדעקן האט זי שוין נישט געקענט פארגעסן, מען האט געזען ווי זי גייט איין. אצינד פארשטיי איך שוין. און וואס איז געווארן מיט מונדעקן? מונדעקן האָבן די דײַטשן געשאָסן אינמיטן מאַרק פֿאַר אַלעמען אין די אױגן. ער איז געװען אַ תּקיף, אַ רײַך זונדל, האָט ער אַקעגנגערעדט אַ דײַטשן אָפֿיצער. דער אָפֿיצער האָט אַרױסגענומען דעם רעװאָלװער און אים באַלד אױפֿן אָרט אַװעקגעלײגט. אױך זײַן װײַב און קינדער האָבן נעבעך געהאַט אַ ביטערן סוף. די דײַטשן האָבן זײ ערגעץ פֿאַרשלעפּט און מע װײס נישט װוּ זײער געבײן איז אַהינגעקומען. בלױז דער זון עלי האָט, װאָס איז הײַנט אין דער צבֿא, איז געבליבן לעבן. דער אלטער באגאטש דארף ניט זיין אין כעס אויף עלין, האב איך זיך אזוי שטארק צוגעהערט צו דער גאנצער מעשה, אז כ'האב זיך ניט צוגערירט צו דער קאווע. א זון איז נישט פאראנטווארטליך פארן טאטנס חטאים. און וואס פאר א טענה האט יואל דער מדר? ער האט דאך נישט געהאט קיין עוולה. שפילסט זיך מיט א מדר? ער נאך אלץ דער זעלבער ווי געווען. ער וואוינט דא ביי א טאכטער, פירט זי אים נאך אונטער

בערל האָט זיך אױפֿגעשטעלט און פּלוצלינג זיך אָנגעהױבן זײער צו אײַלן, גלײַך ער װאָלט מורא געהאַט, אַז ער קען נאָך עפּעס פֿאַרשפּעטיקן. איך האָב דערפֿילט, װי זײַן מאָזאָליעדיק שטאַרקע האַנט האָט אַ קװעטש געטאָן מײַנע פֿינגער, בעת ער האָט זיך מיט מיר געזעגנט. נו, הערץ, האָט ער אַ זאָג געטאָן, דו ביסט אײַנגעלאַדן אױף דער חתונה. מיר רעדימער אין ישׂראל פֿאַרבעטן דיך, זאָלסט געדענקען די דאַטע. און איצט מוז איך מוז איך שױן גײן, װאָרעם כ'דאַרף נאָך אַ סך זאַכן באַזאָרגן. קום כ'וועל דיך אויפזעצן אויפן אויטאבוס. ניין, מ'דארף נישט, כ'וואוין נישט ווייט פון דאנען, כ'וועל צוגיין צופוס. שלום. שלום שלום, להתראות אויף דער חתונה. אבער איך וועל דיך נאך זען פריער, כ'וויל זאלסט צוקומען צו אונז, זאלסט באקענען מיין פרוי און קינדער. ער איז אוועק. איך האב אים מקנא געווען מיט זיין זיכערקייט, נאר אזא האראפאשניק ווי ער קען פארמאגן אזא גלויבן. ער האט אנגעווארן זיין ווייב און קינדער און ער בויט שוין ווידער א היים, א נייע היים אין ישראל. ער איז געווען אזוי אריינגעטון אין דער מעשה מיט דער חתונה אז ער האט אפילו נישט אויסגעפרעגט וועגן מיר ווי ער וואלט פון פאראויס אלץ געוואוסט. איך האב אים איצט געזען צוריק אין רעדים.

ביז ס'איז סוף כל סוף געקומען דער אויסגעווארטער טאג, האב איך זיך אויסגעפוצט אין די שענסטע מלבושים וואס איך האב געהאט מיט זיך, און זיך געקליבן צו גיין. בערל האט מיר נאך פאר'ן גיין אנגעקלונגען צו ער דארף נאך מיר קומען, אדער איך וועל אליין טרעפן. כ'האב אים פארזיכערט אז איך ווייס גענוי וואו דאס איז, און ער האט מיר געענטפערט אין טרייבל, בסדר, בסדר, זעט אויס אז דו קענסט זיך שוין אויס אין תל אביב. כ'בין ארויס פרי פון שטוב, און מחמת דעם וואס איך האב נישט געוואלט אנקומען דער ערשטער, האב איך באלעמוטשעט אויפן וועג. בשעת איך האב פון די שדרות רוטשילד פארקערעוועט אין א שמאלער גאס, האט שוין פון דערווייטנס אויפגעהעלט פאר מיר דער חתונה זאל מיט די ליכטיג צעצונדענע פענסטער. דאס הארץ האט מיר אנגעהויבן צו קלאפן, ווי איך וואלט געגאנגען צו דער אייגענער חופה. כ'האב דערהערט מוזיק, און מיינע אויערן האבן אויפגעכאפט די היימישע טענער פון א קאדריל און פון א וואלס וואס כ'האב אמאל געהערט שפילן אויף די חתונות אין שטעטל. איידער איך בין אריין אין זאל, האב איך זיך בגניבה צוגערוקט צו א פענסטער און אריינגעקוקט אינעווייניג. כ'האב דערזען א געזעמל פון גופים און פנימער וואס זענען מיר געווען פרעמד. ס'האבן זיך געשטרעקט הענט מיט אנגעפולטע גלעזלעך משקה. אויסגעפוצטע ווייבער האבן געטאנצט א קאדריל. זיי האָבן זיך אַקעגנגעטאַנצט, זיך געבוקט און זיך צוריקגעצויגן הינטערוויילעכץ, מיילער האָבן זיך געקושט, זיך געוווּנטשן מזל-טובֿ. טרערן זענען גערונען פֿון אויגן, כ'האָב זיך שטאַרק אײַנגעקוקט אין די פּנימער, געוואָלט עמעצן דערקענען, אָבער כ'האָב נישט געקענט. כ'האָב אין אויסטראַליע נישט געוווּסט, צי עמעצער פֿון די רעדעמער איז געבליבן לעבן, און ס'האָט מיך אָנגענומען אַ מורא, צי איך האָב נישט פֿאַרבלאָנדזשעט אַ מאָל צו אַ פֿרעמדער חתונה. אַז איך בין אַרײַן אין זאַל, האָבן זיך מיט אַ מאָל געשטרעקט צו מיר הענט און מיר אָפּגעגעבן שלום. שטימען האָבן זיך געפֿרעגט אײנס און דאָס זעלבע, דערקענסט מיך נישט, הערץ? לאָמיר זען צי דו װײסט װער איך בין. אײַ, ס'איז נישט שײן פֿאַר דיר, זאָלסט מיך נישט דערקענען. נו, דו װײסט נאָך אַלץ נישט? כ'בין יאַנקל ברכהס. מיר זענען געגאַנגען צוזאַמען אין חדר צו אײַזיק מלמד. כ'בין יאָשקע פּענע. כ'האָב געװאױנט אױף װידעטש. כ'בין נתן זײַנװלס. איך בין נישט איינמאל געקומען צו אייך אין דער קאמעניצע, מיר האבן צוזאמען געלערנט גמרא. א קליין אויסגעפוצטע אידענע האט זיך דערנענטערט צו מיר, אוועקגעשטופט די אנדערע און מיר אריינגעקוקט אין פנים מיט אזא צוויידייטיג היימיש קוקעלע, ווי זי וואלט געוואוסט אלע מיינע פארבארגנסטע סודות. אוי ביסטו געווען א באטיאר, הערץ, א שייגעץ, האָט זי מיר געגראָזיעט מיט אַ פֿינגער פֿאַר דער נאָז, מיט אַלע מיידלעך ביסטו געווען קוצעניו-מוצעניו. און מײַן ברודערל האָסטו גערופֿן חמור-אייזל. האָב איך אַמאָל אַראָפּגערוקט בײַ דיר די הייזעלעך און דיך אָנגעשמיסן אַז זײַ זשע מוחל. ס'איז צוגעקומען צו מיר איינער אין מײַנע יאָרן און מיר געזאָגט, אַז קליינערהייט איז ער געווען מײַן בעסטער חבֿר. ער האָט אָנגעגאָסן פֿאַר מיר און פֿאַר זיך צו גלעזלעך בראַנפֿן און מיר געוווּנטשן, לחײם, הערץ, מירטשעם בײַ דײַנע קינדער, א יא, כ'דארף דיך ווינטשן? וואס האסטו, יונגלעך צי מיידלעך? איך האב אים אריינגעקוקט אין פנים און אים לכתחילה נישט דערקענט, אבער מיטאמאל האב איך מיט שמחה א געשריי געטאן, שימעלע! שימעלע פוי! שימעלע פויער, שעם זיך ניט, מען האט מיר אין רעדעם אזוי גערופן, ווייל כ'האב געהאט רויטע פיסקעס ווי די שמחת תורה עפל. שפעטער האב איך שוין אלעמען באלד דערקענט, אז מ'איז צוגעקומען צו מיר האב איך אויפן ארט אויסגערופן, יאסעלע פאלאנט! יענטע די נייטערן! און דו ביסט ריווטשע, ריווטשע קאזע! האב איך מוסיף געווען און אלע האבן זיך צעלאכט. לאזטס אים שוין אפ האט זיך ווער אנגערופן, לאזטס אים אפדעכען, זאל ער עפעס טועם זיין, פארבייסן, אפשר וועט ער כאפן א טענצל, און טאקע מיט דער קאזע, זי איז נאָך אַלץ אַ שיין ווײַבל. איך האָב פֿאַרבעטן ריווטשען צום טאַנץ. בעתן טאַנצן האָב איך זי זײַטיק באַטראַכט און נאָך באַמערקט אויף איר פּנים בולטע סימנים פֿון אַמאָליקער שיינקייט. מיט יאָרן צוריק איז זי געווען גאָר אַ שיין מיידל, וואָס פֿלעגט זיך כּסדר רויטלען און אונטערשפּרינגען אַ ביסל ווי אַ יונגע קאָזע. זי האָט מיר דערציילט, װאָס זי האָט זיך אַלץ אָנגעליטן אין די לאַגערן, נישט איינמאָל געזען דעם טויט פאַר די אויגן. היינט איז בײַ זיך, בײַ זיך אין דער היים, אין ישראל, זי האָט אַ וואוילן מאַן און געראָטענע קינדער. דער עלטסטער זון, אַ יונג װי אַ בוים, איז אין דער צבא, ער איז אַ סגן אלוף, דערגרייכט אַזאַ הויכן ראַנג. נאָכן טאַנצן האָב איך זיך אַוועקגעשטעלט מיט ריווטשען אויף אַ זייט און מיר האָבן באַטראַכט די טאַנצנדיקע פּאָרלעך.

ער האָט אָבער קוים באַוויזן אויסצורעדן מיט מיר עטלעכע ווערטער, ווי מע האָט אים אַוועקגערופֿן. אויך ריווטשע איז אַוועק. וואָרעם ס'איז אַרײַן אין זאַל איר זון, דער סגן אלוף. זי האָט מיר געזאָגט, אַז זי וועט מיר פֿאָרשטעלן פֿאַרן זון. איך בין אויף אַ מאָל געבליבן אַליין. קיינער האָט מיך נישט געזען, ווי מע וואָלט אין מיר פֿאַרגעסן. כ'האָב געקוקט אויף דעם העל-באַלויכטענעם זאַל, אויף דעם ווייס-געדעקטן טיש מיט דעם גלייך איינגעלייגטן באַשטעק. די קלעזמער האָבן געשפּילט און דער צעיאַכמערטער עולם האָט אַלץ געטאַנצט, געהאָפּסעט, זיך אַלע מאָל מער צעוואַרעמט. כאָטש די קלעזמער האָבן געשפּילט עפּעס פֿריילעכס, האָט עס אין מיינע אויערן אָפּגעקלונגען אַזוי טרויעריק. איך האָב די גאַנצע צייט נישט געוווּסט, וויפֿל רעדעמערס האָבן זיך געראַטעוועט, און אַז כ'האָב זיי איצט געזען טאַנצן, האָט זיך מיר געדאַכט, אַז זיי זיינען אַרויס פֿון די קברים אויפגעשטאנען פון אש תחיית המתים, טרערן זענען מיר גערונען פון די אויגן. ווידער האט מיר עמעצער גוט ברודעריש א קלאפ געטאן אין דער פלייצע, ס'איז אויסגעוואקסן פאר מיר א הויכער פארשוין, וואס האט מיר אריינגעלאכט אין פנים מיט א פול מויל געלע געזונטע אביסל קרומליכע ציין. ער האט נישט געפרעגט צי איך געדענק אים יא צי נישט. כ'הער, א פיין האט ער אנגעהויבן רעדן צו מיר היימישלעך, גלייך ווי ער וואלט פארקנופט אן איבערגעריסענעם שמועס פון נעכטן.

גלייב מיר ס'איז א נס איך בין געבליבן לעבן, איך בין שטענדיג געווען א גוטער פארדינער אפילו דא מאך איך די פרוטה. מיין לאנדסמאן האט נישט אויפגעהערט רעדן, געשיט ווי פון א זאק, און בשעת מעשה האבן זיינע קינדעריש בלויע אויגן מיר אריינגעקוקט אין פנים מיט א קלוגעריש שמייכעלע. כאטש זיינע גרויע האר האבן אים פארענדערט, האב איך געדענקט ווער ער איז, נאר כ'האב זיך בשום אופן נישט געקענט דערמאנען זיין נאמען, און דאס האט מיר געמוטשעט.

מיין פרדס איז אביסל שענער פון זיינעם, זאלסט אנקוקן מיינעם א תפוח זהב, א שטיק זון, ביי מיר איז היינט אלס בסדר, בסדר גמור. דו דארפסט קומען אהער, הערץ, וואס טוסטו דארט אין אויסטראליע צווישן גוים? א שרייבער דארף זיצן צווישן אייגענע. ס'איז געווארן פלוצים א געלויף, א געשטופעריי, בערל האט זיך ארויפגעכאפט אויף א בענקל און אויפגעהויבן דאס קול, לאזטס אדורכגיין, מאכטס א ווארע, מען פירט די כלה צו דער חופה! איך האב זיך קוים אדורכגעשטופט צווישן די געסט און געכאפט א קוק אויף דער כלה און אויפן חתן אונטער דער חופה, כאטש די כלה איז געווען איינגעהילט אין א ווייסן וועלאן, האב איך געקענט זען איר פנים וואס איז געווען בלוט און מילך, דער חתן האט געטראגן ציווילע קליידער, אבער פון זיין ברוין פנים, פון זיינע אפגעברענטע הענט און פון זיין יעדער תנועה האט זיך געפילט דער זעלנער. די ווייבער האבן געוויינט, געשלוכצט, זיך געווישט מיט טיכעלעך די אויגן, נאר די מענער האבן זיי נישט געלאזט וויינען און זיך געבייזערט, וואס איז דאס פאר א געוויין, שטיל זאל זיין, ווייבער! מיר דארפן זיין גליקליך וואס מיר האבן דערלעבט צו דער דאזיגער שעה, מען הערט נישט אפילו זאגן דעם חתן דעם הרי את! נאָך דער חופּה איז צוריק געװאָרן אַ געשטופּערײַ און דער עולם האָט זיך געקושט און געהאַלדזט, ס'האָבן זיך געטראָגן קולות, מזל-טובֿ! מזל-טובֿ! מערטשעם שױן בײַ דײַן זון! מערטשעם שױן בײַ דײַן טאָכטער! בײַ אונדזערע קינדער! זאָל שױן פֿון הײַנט אָן זײַן שלום בײַ אונדז אין דער מדינה! זאָל זײַן שלום אין ישׂראל און אױף דער גאַנצער װעלט! ייִדן, זאָל מער נישט געפּרוּװט װערן מיט קײן שלעכטס! זאָל מער נישט דאַרפֿן אױסשטײן דאָס אַלץ, װאָס זײ זײַנען אױסגעשטאַנען ביז איצט! אמן! אמן סלה! איידער דער עולם האט זיך געזעצט עסן די סעודה, איז בערל צו מיר צוגעקומען און געזאגט אז ס'איז צוגעגרייט פאר מיר אן ארט אויבנאן ביים טיש. איך בין געזעסן נאנט פון דער חתן כלה לעבן דעם רעדעמער רב'ס קרוב וואס האט מסדר קידושין געווען. פון מיין צווייטער זייט איז געזעסן דער סגן-אלוף, ריווטשעס זון. ריווטשע האט איצט געהאט די בעסטע געלעגנהייט מיך פארצושטעלן פאר אים. בלויז די צוויי הויפט מחותנים, די צוויי זיידעס פון חתן כלה, זענען געזעסן אפגערוקט און נישט געקוקט איינער אין דעם אנדערן זייט. זיי זענען געווען אנגעדרודלט און געקוקט ערגעץ אוועק, ווי די גאנצע חתונה וואלט מיט זיי נישט געהאט קיין שייכות. לייבעלע באגאטש'ס פנים איז געווען רויט אנגעדראלן און די פליישיגע נאז האט פארמאגט אסאך ברוגז'ליכע אנגעלאפן בלויע אדערלעך. צווישן דער ווייסקייט פֿון זײַן דאַר בערדל האָבן זיך דורכגעוואָרפֿן רויטע, אויסגעבליאַקעוועטע פֿעדים. זײַן אַלטע יאַסלעס האָבן שטאַרק געציטערט, גלײַך ווי ער וואָלט גערעדט צו זיך אַליין. ער האָט שוין קוים געקענט עפּעס טועם זײַן פֿון די מאכלים, וואָס די סאַרווערס, אָנגעטאָן אין געפּרעסטע קאַפּעלעך אויפֿן קאָפּ, האָבן אים דערלאַנגט. יואל מאדיאר איז געווען שטייף ווי א ווירע און ער האט אלע פאר רגעס איינגעדרימלט, אבער אז ער האט זיך אויפגעכאפט האבן זיינע קויל שווארצע אויגן אין טונקעלן פנים זיך צעגליט. אז די סארווערס האבן אים נישט געוועקט און אים אונטערגעשטופט דאס עסן האט ער כמעט גארנישט געוואלט נעמען אין מויל אריין און זיך מיט גאווה געגלעט די גרייז גרויע בארד. בשעת דעם ראדעמער מארשעליק'ס זון האט פרייליך געמאכט די געסט און זיי האבן זיך געקאטשעט פון געלעכטער, האבן סיי יואל מאדיאר און סיי לייבעלע באגאטש נישט קיין שמייכל געטון. דער מארשעליק האט געשיט מיט חכמה'לעך מיט הלצה'לעך וואס האבן א שייכות געהאט צו פוילן, צו ישראל און צו די געסט אויפן זאל. דא איז ער געווען מילד און דא שטעכעדיג, ער האט געלויבט און אריינגעזאגט, ער האט געפלאכטן גראמען באלד אויפן ארט און אַז ער האָט אויסגעזונגען די לידעלעך, האָט ער זיך געוואָנדן צו דער קאַפּעליע, אויפֿגעשפּילט זאָל ווערן כּלים! בעת כ'האָב בערלען אָנגעוויזן אויף די ברוגזע מחותּנים, האָט ער אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. זיי זײַנען שוין צוביסלעך עובֿר-בטל. אַלטע לײַט, נעבעך, קענען שוין מער ניט מיטגיין מיט דער הײַנטיקער צײַט. בערל איז נישט געזעסן נעבן מאַמען בײַם טיש. ער האָט געמוזט אַכטונג טאָן אויף אַלץ און אַלעמען און ער איז געווען אומעטום.

נאכן בענטשן האט בערל אויסגערופן אז אצינד וועלן ביידע זיידעס פון חתן'ס צד און פון דער כלה'ס צד טאנצן א מצוה טענצל מיט דער כלה. אבער די זיידעס האבן זיך נישט געהיילט, זיך געשארט מיט אלטע דריבנע טריט און מען האט זיי געמוזט אונטערפירן. דער ערשטער האט געטאנצט לייבעלע באגאטש. ער האָט מיט זײַנע אױסגעהאָרעװעטע קורצע שטומפּיקע פֿינגער אָנגענומען אַ שפּיץ פֿאַטשײלע, און די כּלה האָט מיט איר דין אײדל הענטל קײם אָנגענומען דעם צװײטן שפּיץ. צפּורה האָט פֿאַרהױבן אַ ביסל דעם שלעפּ פֿון איר חופּה-קלײד און מיט יונגע פֿיס לופֿטיק אַ שװעב געטאָן איבערן זאַל. בשעת-מעשׂה האָט זי אַכטונג געטאָן, אַז דער זײדע זאָל זיך קענען מיטדרײען מיט איר. דערנאָך האָט יעל מאַדזשער אַ נעם געטאָן אַן עק פֿון דער פֿאַטשעלע אין זײַן טונקל-שמאָלער האַנט און געטאַנצט דאָס מיצווה-טענצל מיט דער כּלה. ער האָט פּאַוואָלי און אַ ביסל ברוגזלעך געשלעפּט זײַנע פֿיס, אױסגעמיטן צו קוקן אין דער כּלהס זײַט. די קלעזמער זענען זיך לכתּחילה פֿאַרגאַנגען טרױעריק, אָבער באַלד איבערגעגאַנגען צו פֿרײלעכס. דער עולם איז געשטאַנען אַרום אין אַ ראָד און צוגעפּאַטשט מיט די הענט.